ושנשתחררו, און ס'זענען געווארן באפרייט, פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד, זענען דעמאלט געווען אלט ווינציגער ווי דריי יאר און א טאג, איז דאך דעמאלטן, זאגן מיר דאך, אפילו נבעלה איז דאך בתוליה חוזרות, ווייל די גמרא גיט דאך א משל אויף דעם, ווען מען לייגט אריין א אויג אין אויג דעם פינגער טוט עס טרערן גיסט זיך, און נאכער קומט כאטש עס גיסט זיך ארויס די טרערן קומט נאך טרערן, איז דאך דא אויך אז זי איז דעמאלט געווען אלט פחות משלש ויום אחד, און שפעטער אז האט מען חתונה, כתובתן מאתים איז די כתובה מאתים ויש להן זיי האבן טענת בתולים, איז אין דער משנה דאס לשון אין דער משנה איז דא אסאך דיוקים, קודם כל גיט נאר א קוק הגיורת, פארוואס רוף איך איר אן מיט דעם גיורת, אזוי ווי שפעטער ווערט דאך דערמאנט שפחה שבויה, רוף כ'דאך אן איידער ס'איז געשען די זאך, וואלט געדארפן שטיין הכותית, ווי ס'שטייט דאך ווייטער שנתגיירו, די גויה האט זיך מגייר געווען, א גיורת איז זיך נישט מגייר, נו, אויף שפחה שטייט דאך שנשתחררו, ס'איז געווארן באפרייט, אויך איז שווער דער לשון,

און א שבויה איז מער א פארשטייט זיך ווי א שפחה, יעצט פארוואס שפעטער איז מען משנה דעם סדר, ווייל אויב עס קומט צו מיר א צוויי זאכן צו טון, אי פדיון שבויים, אי מקבל זיין גרים, וועלכע זאך דארף איך פריער טון, איז פריער שנפדו, נאכער שנתגיירו, אויב צו פריער גירות, און וועגן באפרייען א שפחה, א שפחה באפרייען טאר מען דאך נישט די היינטיגע וואכן סדרה. איז מילא אין היינטיגע וואך ווערט דערמאנט פון אנדערע אבער רשי ברענגט עס אראפ איז די וועלכע זאך פריער איז דאך פריער די גרות און נאכער איז דער נשתחרר גמרא, אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט גר קטן א קליינע גר. מטבילין אותו איז מען אים טובל, לאו דווקא מ'איז אים טובל, מען מיינט אויך מ'איז אים מל, ווייל א גר דארף דאך האבן ביידע זאכן אי מילה אי טבילה, על דעת בית דין, די בית דין ווערן זיין טאטע, און דורך זיי ווערט ער א גר, איז רש"י לייגט דא צו ומגעו ביין כשר אז ער רירט אן אין וויין איז כשר ער מאכט נישט קיין סתם יינם, זעהט אויס ס'לשון פון רש"י אז א גר מדין תורה ווערט ער נישט, ווייל ביי גר איז דאך דא אנדערע גדרים מ'דארף האבן קבלת מצוות מיט נאך זאכן און דא האט ער עס נישט נאר ער ווערט ווי מ'זאגט מדרבנן, לגבי דרבנן איז ער א גר אזוי א גוי רירט סתם יין א גוי רירט אן אפילו איך ווייס נישט לשם עבודה זרה איז דאך אסור און דא איז נישט אסור אבער תוספות לערנט ער איז א גר מדין תורה אבער דא איז זייער שווער די רשי און מיר זעען די רשי גר קטן אזוי איז דארף שטיין רשי זאגט אם אין לו אב ער האט נישט קיין טאטן ואמו און זיין מאמע הביאתו ברענגט אים להתגייר מגייר זיין ווי וואס איז די חילוק פון א טאטן ביז א מאמען ביי א איד האט די תורה געגעבן דעם זכות צום פאטער און אויך אויף וועמען האט די תורה געגעבן דעם זכות נאר אויף א טאכטער אבער אויף א בן נישט. מען האט נאר רעכט לקבל קידושין, ער האט רעכט כי ימכור איש את בתו לאמה, אבער אויף א בן האט ער נישט קיין, דער טאטע נישט קיין שום זכותים, און וואס איז דא רשי אין די חילוק פון א בן צי דער אב צי די אם, און א צווייטע זאך איז וואס איז די טייטש בכלל די באגריף גר קטן, דער ענין פון די שיעורים וואס מיר זאגן מען ווערט אויס קטן ווערט מען ביי דרייצן יאר, דאס איז דאך נישט געווארן געגעבן ביי די בני נח, די אלע שיעורים זענען נישט ביי די בני נח, מען לערנט עס ארויס פון נישט פון שמעון ולוי וואס איז דאך דא צוויי, אדער עס איז דא די ביי אנדערע לערנען ווען עס איז הלכה למשה מסיני, און אנדערע לערנען וועלכע לערנען עס אראפ פון שמעון ולוי ווען זיי זענען געקומען אויף שכם זענען זיי דעמאלט געווען דרייצן יאר. איז נאר בכלל, מען טרעפט דאך אמאל אז א קטן האט שוין דעת, אין דעם א מחלוקת פון הרב חייקין זכרונו לברכה, איז דא א שיעור וואס כ'בין דארט מסביר, ער ברענגט ראיות אז א קטן האט יא דעת, א קטן האט נישט דעת, אויב א קטן, אויב ס'זאל זיך העפענען אזא מין קטן וואס ער האט דעת, און אויב מיר זאגן אז ביי די בני נח איז נישט דא קיין דין פון שיעורים, איז ער דאך שוין א גדול, קאן ער זיך דאך שוין אליין על דעת עצמו, וואס דארף מען א בית דין? נו, אבער דאס האט געזאגט רב הונא אז מ'איז אים טובל על דעת בית דין. פרעגט די גמרא, מאי קא משמע לן, וואס פאר א חידוש דערציילט מיר רב הונא? דזכות הוא לו, אז דאס וואס דער גוי ווערט א איד איז פאר אים א זכות, וזכין לאדם שלא בפניו, דער דין איז איך קען מאכן א שליח, ווי וועט זיין איך האב נישט געמאכט קיין שליח, נאר יענער זאל ווערן אן מיין וויסן מיינס א שליח, איז אויב דאס איז א זכות, איז זכין לאדם, און ווערט נו שלא בפניו מען ווערט א שליח אויף בלי זכות, דאס וויל מר רב הונא דערציילן? תנינא, מיר ווייסן דאך דאס, האבן מיר דאס שוין געלערנט, זכין לאדם שלא בפניו, אויב די זאך איז פאר דעם מענטש א זכות, קען איך ווערן זיין שליח שלא בפניו, ואין חבין לאדם שלא בפניו, אבער שלא בפניו, ולגבי חוב, קען איך נישט ווערן זיין שליח. זאגט די גמרא, ער דערציילט מיר דא א גרויסע חידוש, דאס ווייס איך אז זכין לאדם שלא בפניו, אבער ווער זאגט אז דער ענין פון גירות איז פאר אים א זכות? מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען עובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה א גוי איז ניחא אין הפקר ס'פאר אים א חוב און אויב ס'פאר אים א חוב קען איך דאך נישט ווערן זיין שליח שלא מדעתו פארוואס וואלט איך אזוי געמיינט דהא קיימא לן דעבד ודאי בהפקירא ניחא ליה א עבד נישט קוקנדיג וואס דער עבד איז משעובד אונטער דעת אחרים, ער מוז ארבעטן ביי דעם בעל הבית, דאך ווייסן מיר ער באשטייט בעסער צו זיין א עבד און ארבעטן ביי יענעם, זיין א שקלאף, אבי ער זאל זיין הפקר'דיג, ער זאל קענען חתונה האבן מיט א שפחה, ווי די גמרא זאגט דארטן, זילא ליה שכיחא ליה, איז דאך אוודאי און אוודאי א עבד א גוי איז דאך ער האט דאך נישט אויף זיך קיין שיעבוד אחרים, איז דאך אוודאי און אוודאי בהפקירא ניחא ליה, וואס דארף ער אריין גיין אונטער דעם יאך פון תורה און מצוות, אזוי וואלט איך געוואלט מיינען. אזוי דארף מען לערנען פשט, ווייל תוספות פרעגט דא א קשיא דעם דין עבדא בהפקירא ניחא ליה איז דא א מחלוקת פון ר' מאיר'ן מיט די רבנן, אבער די רבנן האלטן דארטן, איך האלט נישט בהפקירא ניחא ליה, זאגט תוס' איז נאר ביי א עבד וואס פריער ארבעט ער דאך און יעצט גייט ער אוועק פון שיעבוד, זאגן די רבנן איך זאג נישט בהפקירא ניחא ליה, ווייל ער טוט זיך דאך באפרייען, אבער ביי א גוי איז דאך א זיכערע זאך בהפקירא ניחא ליה, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן אז איך זאג דא אבער א גוי זאג איך נישט אזוי, אמת'ן טאקע א גוי איז בהפקירא ניחא ליה, דהני מילי ווען איז אים ניחא בהפקירא גדול, ער איז א גדול, דטעם טעמא דאיסורא, ער האט זיך שוין געווארן ערצויגן מיט מידות הפקרות און ער האט שוין פארזוכט א טעם פון איסור, דעמאלט איז אים ניחא בהפקירא, אבל קטן, אבער א קטן זכות הוא לו, א קטן איז דאס א זכות. געהערט אמאל א ווארט ר' פרץ האט אמאל געזאגט ביים פארברענגען, שטייט דארטן, אברהם האט געשיקט אליעזר'ן ער זאל זיך משדך זיין, זוכן א שידוך, האט אברם געזאגט צו אליעזר'ן, דו ביסט דאך א עבד, ארור אתה, ואין ארור מדבק בברוך, רש"י ברענגט עס אראפ, האט דאך לכאורה געדארפן שטיין פארקערט, ואין ברוך מדבק בארור, א געבענטשטער באהעפט זיך נישט מיט א ארור, און רש"י זאגט פארקערט, אין ארור מדבק בברוך, דער ארור, ער וויל גארנישט ניט מיט ברוך, וואס האט ער ביזנעס צו טאן מיט דעם ברוך, ס'איז אים בעסער בהפקירא ער זאל זיין ארעם. זאגט די גמרא לימא מסייע ליה, מיר וועלן ברענגען א ראיה צו דעם דין פון רב הונא, אז גער קטן מטבילין אותו על דעת בית דין,

מאי לאו, מיינסט דו דען נישט דאטבלינהו על דעת בית דין? מ'האט זיי טובל געווען על דעת בית דין, זעה איך דאך פון דעם אויך אז ס'איז דא אזא מציאות. זאגט די גמרא לא ניין הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך בגר שנתגיירו בניו ובנותיו עמו, קען טאקע זיין על דעת בית דין איז מען נישט מגייר, נאר דא רעדט זיך אז די עלטערן האבן זיך אויכעט מגייר געווען, דניחא להו זיי זענען צופרידן במה דעבד אבוהון מיט דעם וואס זייער פאטער האט געטון. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, הגדילו, פארוואס זאגט רב יוסף א לשון רבים? הגדיל האט געדארפן שטיין, מען רעדט דאך פריער, גר קטן, רעדט מען דאך פון א יחיד, פארוואס שטייט דא א לשון רבים הגדילו? איז רש"י זאגט הגדילו גייט אראפ נישט בלויז ווען ס'איז געווען על דעת בית דין, נאר אפילו ווען ער האט זיך מגייר געווען עם אביו אויכעט, און מ'וועט באלד זען אין גמרא דעם הכרח פון רש"י פארוואס ס'איז אזוי, הגדילו יכולים למחות, די קטנים וואס זענען זיך מגייר, ווען זיי ווערן גרויס קענען זיי זאגן מיר ווילן נישט זיין קיין גרים, און איז נישט די טייטש איז אז ער ווערט אויס איד נאר ער איז קיינמאל נישט געווארן קיין איד. איתיביה אביי האט אביי געפרעגט א קשיא, האבן מיר געלערנט אין די משנה הגיורת, והשבויה,

אז דאס וואס רב יוסף האט געזאגט הגדילו יכולים למחות גייט ער אראפ אפילו דארטן ווען ער איז זיך מגייר צוזאמען מיט די עלטערן, ווי מיר האבן פריער געזאגט אז דער טאטע בפרט נאך דער גוי האט נישט קיין שום זכות לגבי דעם קינד, אפילו ווען ער איז זיך מגייר ער האט נישט קיין זכות אויף אים. אויף ווער ס'איז צוגעקריגט די כתובה? שטייט דאך אין די משנה אזוי אויך, כתובתן מאתים, איך גיב אט די כתובה.

ענטפערט די גמרא, כיוון שהגדילה שעה אחת, אויב זי איז געווען שעה אחת ולא מיחתה און זי האט נישט געווערט, שוב אינה יכולה למחות, קען זי שפעטער מער נישט ווערן, איז דער דא אין תוספות ישנים קושיא, אם כן אויב אזוי מתי תדע שעת המחאה, ווען וועט זי ווערן, דבקטנותה אינה יכולה למחות? ווען זי איז קליין קאן זי דאך נישט ווערן כרב יוסף, איי ווען זשע וועל איך זי ווערן ווען זי ווערט א גדולה, פונקט די מינוט אזוי ווי זי ווערט א גדולה גייט זי גיין שעה אחת, איז טייטשט מען אזוי יש לומר כגון שהתחילה מנהג גויות יום לפני גדלותה, אז זי האט זיך אנגעהויבן צוריק צו פירן ווי א גוי'ע איין טאג פאר די גדלות, והן וכן נהגה יום או יומיים לאחר גדלותה, אזוי שטייט אין תוספות ישנים, אבער אנדערע לערנען אז לכי גדלה דארף איך דעמאלט מודיע זיין איר די קלות וחמורות און זי וועט זיך דעמאלט פירן, דעמאלט וועט זי ווערן א גיורת, אבער פריער איז זי נאר געווען א גיורת נאר מדרבנן, און נאכער אז זי וועט עס אויף זיך נעמען דעמאלט איז זי שוין א גיורת, אפילו זי וועט צוריק גיין זיך פירן ווי א גוי איז זי שוין אין דעם דין ווי ישראל מומר. מתיב רבא, רבא האט געפרעגט א קשיא אויף דעם דין פון רב יוסף'ן וואס רב יוסף זאגט הגדילו יכולים למחות, האבן מיר געלערנט אין דריטן פרק שטייט אלו נערות שיש להם קנס, דער דין איז אז אויב מען איז מאנס א נערה דארף מען באצאלן קנס חמישים שקל, איז דיע נערות האבן קנס, הבא על הממזרת, וואס איז דער חידוש? כאטש אין דער תורה שטייט דאך ולו תהיה לאישה, אז אויב דער טאטע וויל, זי וויל, מוז ער איר האלטן פאר א פרוי, און א ממזרת איז דאך נישט ראויה לקיימה, דאך דארף מען איר געבן קנס, ועל הנתינה, נתינה דאס רופט זיך אן די גבעונים וואס האבן זיך מגייר געווען, פארוואס הייסן זיי נתינים? ווייל עס שטייט מ'האט זיי געגעבן חוטבי עצים ושואבי מים, טאקע דארטן נאר אין אלו נערות איז דאך דא א מחלוקת פון רש י מיט תוספות, דער איסור פון די נתינים, מ'רעדט זיך דאך זיי האבן זיך מגייר געווען, רש י לערנט אז דער איסור פון זיי איז נאר מדרבנן, ווייל דוד האט זיי גוזר געווען עבדות, און תוספות לערנט ווייל זיי זענען פון די זיבן פעלקער, איז דא אויף זיי דער לאו פון לא תתחתן. ועל הכותית, ועל הגיורת, ועל השבויה, ועל השפחה, די כותית דארף מען טייטשן אז ער האלט אז כותים זענען גרי אמת, איז א גיורת און שבויה און שפחה שנפדו וואס די שבויה איז געווארן אויסגעלעזט, ושנתגיירו, ושנשתחררו, די שפחה איז געווארן באפרייט, פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד, איז יש להם קנס, כאטש די זענען דאך מען טאר נישט מיט זיי די ערשטע, די רישא, די פריערדיגע זאכן און ממזרות, מען טאר נישט מיט זיי וואוינען, דאך יש להם קנס, און דא דערציילט ער מיר דעם דין, אז פחותות מבנות בנות שלש שנים ויום אחד, אפילו בא עליה חייב, אבער מיר ווייסן דאך אז די בתולים גייען צוריק. ואי אמרת, אויב כ'וועל זאגן אזוי ווי דו רב יוסף זאגסט, הגדילו יכולים למחות, יהבינן לה קנס, וועל איך גיין איר געבן קנס, דאזלה, און זי זאל גיין ואכלה זאל עסן בגיותה, ווען זי איז א גוי'ע. קאָן דאָך דאָס נישט זײַן. איך גיב איר, די גיורת האָט זיך מגייר געװען און זי נעמט דעם קנס און זי װערט צוריק אַ גויה. ענטפֿערט די גמרא, װען װעל איך איר געבן דעם קנס? לכי גדלה, װען זי װעט װערן אַ גדולה. דאָ שטעלט זיך שױן גלײַך אַ שאלה, װען איז דאָ דער דין קנס? די משנה האַלט, אַ נערה, אָבער אַ קטנה, האָט נישט קײן קנס, איז זי דאָך שױן אַ גדולה. װאָס איז טײַטש אין גמרא לכי גדלה? גיט א קוק אין תוספות פארן לעצטן ואם תאמר הלא כבר גדולה היא שהיא נערה כיוון שהיא בת קנס ומפרש ר"י לכי גדלה ונהגה מנהג יהודית אז עס שוין דאס מיינט אז נישט וואס מיינט גדלה נאר מיינט זי וועט זיך שוין פירן ווי א אידישע טאכטער לכי גדלה נמי ממחייא ונפקא ענטפערט אויף דעם די גמרא, ניין, כיוון שהגדילה שעה אחת, אז ס'איז געווען שעה אחת און זי האט זיך געפירט ווי א אידישע טאכטער פירט זיך, ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות. אביי לא אמר כרבא, אביי פרעגט די קשיא פון אונזער משנה, פארוואס פרעגט ער נישט די קשיא פון קנס, ווייל התם דארט רעדט זיך דאך קנסא, איך דארף אים קנס'ענען, איז היינו טעמא, איך רעכן זיך נישט מיט דעם מאל וואס זי וועט ווערן, זי וועט ווערן צוריק א גוי'ע, דער עיקר וויל איך דאך שלא יהי' חוטא נשכר. וואס איז די חילוק פון ממון ביז קנס? ממון איז די טייטש יענעם קומט עס, קנס איז די טייטש יענעם קומט עס נישט, נאר איך וויל ער זאל נישט האבן. דער גאנצער ענין פון קנס איז דאך דער עיקר ווייל ער מוז לערנען, איז כדי שלא יהי' חוטא נשכר גיט ער אפילו אין דעם פאל קנס, כאטש זי וועט עס עסן בגיותה. רבא לא אמר כאביי, רבא זאגט נישט ווי אביי, כתובה היינו טעמא, פארוואס דארף זי האבן א כתובה? שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, דער גאנצער ענין פון כתובה איז דאך כדי עס צו אפהאלטן פון גט'ן, כל זמן וויל איך דאך ער זאל איר נישט גט'ן, כל זמן זי האט נישט געווערנט זי איז ביי אים זיין פרוי, איז דאך א אידישע, איז דאך דער טייטש אזוי, דאס וועט מיר צוריקהאלטן אז ער זאל איר נישט גט'ן, און כל זמן ער גט איר נישט איז זי דאך מיט אים, איז דאך מסתמא א אידישע רש. ברוך השם, מסכת כתובות, דף י"א, עמוד א', די צווייטע משנה. זאגט די משנה, הגדול שבא על הקטנה, דאס וואס דא ווערט דערמאנט דאס ווארט קטנה, מיינט מען א קטנה פחותה מבת שלש וואס די ביאה איז נישט קיין ביאה. די זעלבע זאך וקטן שבא על הגדולה, מיינט מען א קטן וואס איז פחות מבן תשע וואס אין ביאתו ביאה. דער קטן שבא על הגדולה און מוכת עץ אז ס'איז געווארן אריינגעשטאכן א עץ אין די אותו מקום און דורך דעם האט זי פארלוירן די בתולים איז אויב זיי האבן חתונה כתובתן מאתים איז זייער כתובה צוויי הונדערט דברי רבי מאיר ווייל א גדול שבא על הקטנה איז דאך בתוליה חוזרין די זעלבע זאך קטן שבא על הגדולה איז דאך אין ביאתו ביאה

זי איז געווארן אלמנה אדער גרושה אדער חלוצה מן הנישואין, ווי קען דאס זיין מן הנישואין זי איז א בתולה אז זי איז געוועזן נכנסה לחופה און מת בעלה בחזקת שלא נבעלה, איך ווייס אז לא בא עליה איז אזוי א נשואה הייסט זי וואס אדער נכנסה לחופה און ער האט איר גלייך געגעט גלייך געגעט נו אבער ס'איז געווען אזא מציאות ס'איז דא עדות אז לא בא עליה זאגן מיר כאטש מיר ווייסן אז זי איז א בתולה, דאך כתובתן מנה, ווייל אויב זי האט שוין אויף זיך דעם שם נישואין, האט ער איר שוין גענומען בחזקת בעולה הייסט עס, און דא האב איך געזען די שיטה ברענגט אראפ א טעם, ווייל אויב זי הייסט שוין א נשואה האט זי שוין פארלוירן דעם חן, אפילו זי הייסט נאך א בתולה, זי איז נאך א בתולה אפילו. ואין להן טענת בתולים, די מנה קען ער נישט מאכן שאדן ער זאל זאגן איך האב דיר גענומען בחזקת בתולה און מקחי מקח טעות, קען ער דאס נישט טענה'ן. הגיורת והשבויה והשפחה.

דא מיינט מען פחות מבן תשע, שאמרו חכמים וואס די חכמים האבן געזאגט אין ביאתו ביאה, ובא און ער איז געקומען על הגדולה, און מוכת עץ מיינט מען שנתקע לה וואס האט זיך אריין געשטעקט עץ באותו מקום, כתובתן מאתים גייט עס ארויף, אם נישאו לאיש אחר כן נאכדעם האבן זיי חתונה צו איינעם, לא איבדו בכך את כתובתן האבן זיי. איז נישט פארלוירן די כתובה אם נישאו סתם ולא פירש לו כלום, אפילו עס איז געווען סתם זיי האבן גארנישט נישט געזאגט האט נישט פארלוירן די כסבה. יעצט נאך א דין שטייט בתולה שהיא וואס זי איז אלמנה, די בתולה איז אן אלמנה או גרושה אדער די בתולה איז א גרושה או חלוצה די בתולה איז א חלוצה מן הנישואין עס איז שוין נאך די חתונה ווי קען דאס זיין זאל נאך זיין א בתולה? כגון שנכנסה לחופה, ומת בעלה בחזקת שלא נבעלה, און זי האט יעצט חתונה געהאט צו א צווייטן מענטש, האבן מיר יעצט די שאלה וועלכע כתובה זאל זי האבן פון דעם צווייטן מענטש, כתובתן מנה, אם נישאת לאחר אז זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן נאכדעם, סתם כתובתן מנה, סתם כתובה איז הונדערט, דבחזקת בעולה קיימא משנכנסה לחופה. אין דער צייט וואס נעכטן איז סוף החופה, ה' זעסטו שוין בחזקת ברוך. ואין להן טענות פסולים, אין יכול אפסידא קען ער נישט מאכן כשדן אויסער מונה ולומר צו זאגן בחזקת פסולים עס האט איכא, און ממילא עס איז עוולה, וראי מקרה מעכך טעות קומט ער גארנישט ניט, קען ער נישט. גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ן, קטן, הבא על הגדולה, און מען מיינט דער קטן וואס איז ווינציגער ווי ניין יאר, וואס זאגן מיר דאך אין ביאתו ביאה, הבא על הגדולה. עשאה האט ער איר געמאכט מוכת עץ, זאל טאקע זיין פחות מבן תשע איז אין ביאתו ביאה, אבער ס'איז די זעלבע דין ווי עץ הנתקע, וועט אויסקומען לויט די רבנן וואס האלטן די משנה ביי מוכת עץ איז כתובתה מנה, איז די זעלבע דין וועט זיין קטן הבא על הגדולה איז אויך כתובתה מנה, און די זעלבע זאך ביי כהן גדול שטייט לא ישא את מוכת עץ, איז די פרוי וואס א קטן פחות מבן ט' שנים בא עליה איז טאר נישט חתונה האבן צו א כהן גדול, אזוי האט געזאגט ר' יהודה אין נאמען פון רב כי אמריתה קמיה דשמואל, ר' יהודה האט געלערנט אי ביי רב'ן אי ביי שמואל'ן, כ'האב שפעטער איבערגעזאגט פאר שמואל'ן וואס רב האט געזאגט, אמר, האט דעמאלט שמואל געזאגט, אין מוכת עץ בבשר, דורך בשר ווערט נישט קיין מוכת עץ, אויב דו זאגסט ווידער, פחות מבן תשע איז אין ביאתו ביאה איז א מוכת עץ, איז אויך נישט. איכא דמתני לה, אנדערע האבן געלערנט להא שמעתא, דיע זאך באפי נפשה זיי האבען נישט דערמאנט אז רב יהודה זאגט אין נאמען פין רב אין נאמען פין שמואל נאר זיי האבען געזאגט אז זייער רב אין שמואל אליין רעדען אין דעם אזוי האבען זיי געלערנט קטן הבא על הגדולה א קטן פחות מבן ט' שנים איז געקומען אויף א גדולה רב אמר עשאה מוכת עץ און שמואל אמר אין מוכת עץ בבשר מתיב רב אושעיא האט רב אושעיא געפרעגט א קשיא אויף רב פון אונזער משנה, ביי אונז אין דער משנה האט מען געלערנט גדול שבא על הקטנה וקטן הבא על הגדולה, איין דין האט מען געלערנט גדול שבא על הקטנה,

גיט א קוק. האב איך דאך דא אפגעטיילט באזונדער, קטן הבא על הגדולה באזונדער, און מוכת עץ באזונדער. און די רבנן טוען נאר קריגן אויף וועלכע זאך? נאר אויף מוכת עץ. קומט דאך אויס אז ביי קטן הבא על הגדולה קריגן נישט די רבנן, נאר די אלע האלטן אויף וואס? אז כתובתה מאתים איז דאך א סימן אז אין מוכת עץ בבשר, ווייל אויב איך זאל זאגן קטן הבא על הגדולה איז א מוכת עץ, דארפן זיך די רבנן אויך קריגן, אזוי ווי זיי קריגן ביי מוכת עץ, דארפן זיי אויף דעם אויך קריגן. איז א קשיא אויף רב'ן, וואס רב זאגט עשאה מוכת עץ? אמר רבא, זאגט רבא, הכי קאמר, אזוי לערנט די משנה, גדול הבא על הקטנה ולא כלום, איז די ביאה האט קיינעם נישט קיין ביאה איז די כתובה מאתים אויף דעם קריגן נישט די רבנן פארוואס דפחות מכאן אויב זי איז ווינציגער אלט ווי דריי יאר כנותן אצבע בעין דמי איז גלייך ווי מען לייגט אריין די פינגער אין אויג און עס גייט ארויס טרערן און נאכהער קומט אן נייע טרערן איז די זעלבע זאך פחות מבן גימל די בתוליה חוזרין. איז אין דער זאך נישט דא קיין מחלוקת. יעצט, וקטן הבא על הגדולה, א קטן פחות מבן ט' שנים איז געקומען אויף א גדולה, עשאה מוכת עץ, וואס איז דעמאלט עשאה מוכת עץ? און מוכת עץ גופא פלוגתא דרבי מאיר ורבנן. ביי מוכת עץ איז דא די מחלוקת, איז אויב מיר זאגן אז קטן הבא על הגדולה האט ער געמאכט א מוכת עץ איז לויט די רבנן וועט זיין א מנה. אמר רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געזאגט, מחלוקת, מיר האבן דאך דא א מחלוקת אין דער משנה ביי מוכת עץ, רבי מאיר זאגט כתובתה מאתים און די רבנן זאגן מנה, ווען איז די מחלוקת? כשהכיר בה, ווען ער האט איר גענומען האט ער געוויסט אז ס'איז א מוכת עץ. וואס איז די מחלוקת? דרבי מאיר מדמי לה לבוגרת, רבי מאיר זאגט זי האט דעם זעלבן דין ווי א בוגרת, ווייל א בוגרת איז דאך אויך כלו בתוליה, און דאך זאגן מיר כתובתה מאתים איז דא אויך כתובתה מאתים. ורבנן מדמו לה לבעולה, און די רבנן טוען עס צוגלייכן צו בעולה, אזוי ווי בעולה איז די כתובה מנה, איז מוכת עץ אויך מנה. אבל לא הכיר בה, בשעת ער האט איר גענומען האט ער נישט געוויסט אז זי איז א מוכת עץ. דברי הכל האלטן אלע ולא כלום, אז זי האט גארנישט נישט, ווייל ס'איז געשען א מקח טעות. פרעגט די גמרא, ורבי מאיר אמאי מדמי לה לבוגרת, פארוואס זאגט רבי מאיר אז מוכת עץ איז גלייך צו בוגרת, נדמייה לבעולה, זאל ער עס צוגלייכן צו בעולה? ענטפערט די גמרא, בעולה איתעביד בה מעשה בידי אדם, א בעולה איז דאך געשען א מעשה דורך מענטשן,

לא איתעביד בה מעשה כלל, ס'איז פון זיך אליין דאס געשען וואס כלו בתוליה, ווייל קיין שום מעשה איז נישט געשען אין איר. הא, אבער דא ביי מוכת עץ איתעביד בה מעשה, דעריבער איז עס גלייך צו בעולה. מיר האבן פריער געלערנט, אבל לא הכיר בה, אויב לא הכיר בה, לדברי הכל ולא כלום, האלטן אלע אז זי באקומט גארנישט. פארוואס ווייל ס'איז מקח טעות. מתיב רב נחמן האט רב נחמן געפרעגט א קשיא. ווייטער שטייט אין דער משנה, היא אומרת, זי זאגט, מוכת עץ אני, ס'איז דא א סכסוך וועגן די כתובה, זי זאגט, זי איז א מוכת עץ אני. כ'ווייס נאך נישט איבער. והוא אומר, און ער זאגט, לא כי אלא דרוסת איש את. איז ער האט איר גענומען בחזקת בתולה און ער האט נישט געפונען קיין בתולה, זאגט זי זי איז א מוכת עץ, מאנט זי דאך עפעס, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, רבן גמליאל און רבי אליעזר זאגן, נאמנת, איך גלייב איר, אויב אזוי דארט רעדט זיך דאך, אז לא הכיר בה, אז ס'זאל זיין הכיר בה האט מיר געוויסט מען האט זיך אויסגענומען, טענה'ט ער דאך נישט דרוסת איש את, זע איך דאך פון דעם אז לא הכיר בה, און זי דאס טענה'ט זי, וואס זשע טענה'ט זי? זי מוכת עץ, ווען טענה'ט זי זי מוכת עץ? פון פריער צו פון יעצט?

קומט איר גארנישט ניט? אויב אזוי נאמנת, איז זי באגלייבט. יא, איך גלייב איר אז ס'איז געווען פון פריער א מוכת עץ, איז עס מקח טעות און זי האט גארנישט. דא שטייט דאך אז נאמנת, זי איז באגלייבט און איך גיב איר יא. איז דאך פון דעם א ראיה אז מוכת עץ לא הכיר בה האט א כתובה. אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט אזוי. בין הכיר בה בין לא הכיר בה לרב מאיר מאתים, ס'איז דאך א סברא, רב מאיר זאגט דאך אז זי האט דעם זעלבן דין ווי א בוגרת, דארף מען אריינטראכטן דער זאך, איינער האט מקדש געווען א פרוי ער האט געמיינט זי איז א נערה און דערווייל איז זי א בוגרת, ס'איז נישט קיין מקח טעות, איז דא אויך די זעלבע זאך, ער האט געמיינט זי איז א נערה און דערווייל איז זי אזוי ווי א בוגרת, דאס איז די זעלבע כתובה מאתים, ווייל ס'איז גארנישט נישט קיין שינוי ווען מען זאגט ס'זאל ווערן א מקח טעות, לרבנן, לויט די רבנן, הכיר בה מנה, אויב הכיר בה קומט איר מנה, לא הכיר בה

פארוואס זאל איך גיין מאכן אזא ווייטע מחלוקת בלא היכא בו? גיט א קוק, בהכיר בה, ווען ער האט איר גענומען האט ער געוואוסט ס'איז מוכת עץ? זאגט ר' מאיר, כתובתה מאתים, און די רבנן זאגן, כתובתה מנה. לא הכיר בה, זאגן די רבנן, זי האט גארנישט. זאל איך זאגן, לויט ר' מאיר'ן האט זי הונדערט, וואס זאל איך גיין אזוי הויך ארויפשפרינגען מאתים? זאגט דער רשי, איך קען נישט זאגן הונדערט לויט ר' מאיר'ן, מה נפשך, איז דאס א מקח טעות? האט זי גארנישט. איז עס ווידער נישט קיין מקח טעות? איז דאך באקומט זי אזוי ווי הכיר בה באקומט זי וויפיל די מאתים. ממילא האבן מיר פארענטפערט אנדערש ווי מ'האט פריער געזאגט. אז פריער האט מען דאך געוואלט זאגן אז לא הכיר בה האט זי גארנישט ניט סיי לויט רבי מאיר'ן און סיי לויט די רבנן איז דאך שווער געווען אין דער משנה ווייזט דאך אויס אז לא הכיר בה האט זי יא. נאמנת האט מען גענטפערט, איך זאג טאקע לא הכיר בה האט זי גארנישט ניט, לויט וועמען האט זי גארנישט ניט, נאר לויט די רבנן, אבער לויט ר' מאיר'ן איז כתובתה מאתים, און די משנה דארט גייט אזוי ווי ר' מאיר. רש"י. והדר ביה רבא, רבא האט חרטה געהאט רש"י איז דא נישט גורס דאס ווארט מההיא, ס'דא א גרויסע חילוק פון מהא ביז מההיא, מהא איז די טייטש פון דער זאך וואס מען רעדט דא ביי אונז, מההיא איז די טייטש פון יענע זאך, ס'געווען א גירסא אין גמרא הדר ביה רבא מההיא רבא האט חרטה געהאט פון יענע זאך, זאגט דער רש"י איך בין נישט גורס, נאר רבא האט חרטה פון דער זאך וואס ר'האט ביי אונז דא פריער געזאגט אז לויט די רבנן לא הכיר בה ולא כלום, האט ער פון דעם חרטה, און ער האלט אז לויט די רבנן בין הכיר בה בין לא הכיר בה איז כתובתה מנה. ווי זע איך דאס? דתניא מיר האבן געלערנט כיצד הוצאת שם רע די תורה זאגט דאך ביי שם רע איז דער דין, אויב דאס איז שקר ס'איז א שם רע דארף מען אים שטראפן מאה כסף, און אויב ס'איז אמת קומט איר סקילה, וויאזוי קומט וויאזוי דער דין בא לבית דין, ער דער מאן דארף קומען צום בית דין ואמר און ער זאגט פלוני דו מענטש זאלסטו וויסן לא מצאתי לבתך בתולים.

הכי קאמר, זאגט די גמרא דער פשט איז אזוי, אם יש עדים שזינתה תחתיו איז דאך א נערה המאורסה און ס'איז דא עדות אז האבן געווארנט און אזוי ווייטער איז דער דין בסקילה, זינתה מעיקרא אז האט פריער מזנה געווען קומט אויס אז כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה איז דער דין יש לה כתובה מנה. איך זאג נישט ווי מיר האבן פריער געלערנט אז כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה איז עס מקח טעות און האט גארנישט ניט קיין כתובה ס'איז אויס קידושין זאג איך נישט אזוי ואמר רב חייא בר אבין אמר רב ששת האט רב חייא געזאגט בר אבין געזאגט פאר רב ששת'ן זאת אומרת, פון דא איז א ראיה, דא שטייט דאך אז זינתה מעיקרא יש לה כתובה מנה איז א ראיה, כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה. ומתיב ר' נחמן, ס'איז נאכאלץ די המשך, און ר' נחמן האט געפרעגט אויף דעם א קשיא, מיר האבן געלערנט הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים,

והיה מקחי מקח טעות. וואס איז די טייטש מקח טעות? אז איהר איז נישט דא, ולית לה כלל, זי האט גארנישט ניט, זעה איך דאך אז כנסה בחזקת בתולה, ונמצאת אז בשעת איז קידושין זי געווען א בעולה, האט זי גארנישט ניט, וואס האסטו איהר א פריער געזאגט אז ס'איז מנה? ואמר להו רב חייא בר אבין האט רב חייא בר אבין צו זיי געזאגט, אפשר קאן זיין רב עמרם וכל גדולי הדור, רב עמרם אלע גדולים פון דור יתבי זיצן כי אמר רב ששת להא שמעתא, ווען רב ששת האט געזאגט די הלכה זאת אומרת כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה מנה, וקשיא להו זיי האבן אויך געהאט די קשיא, ושני, און זיי האבן פארענטפערט, מאי מקח טעות נמי, דאס וואס שטייט דארט מקח טעות מיינט מען מאתים, ער האט נישט קיין בתולה, אבל מנה אית לה, ואת אמרת און דו זאגסט לית לה כלל, האט רב חייא אפגעטייטשט אז מיר זאגן א מנה האט זי יא. ואמר רבא, האט נאכדעם רבא געזאגט, מאן דקא מותיב, דער וואס ער פרעגט א קשיא, שפיר קא מותיב, פרעגט גוט די קשיא. פארוואס? ווייל מקח טעות לגמרי משמע, מקח טעות ווייזט אויס אז ער האט גארנישט. ואלא קשיא הך, בלייבט דאך שווער די פריערדיגע ברייתא, כיצד הוצאת שם רע, בא לבית דין, שטייט דארט ווייטער, אם יש עדים שזינתה תחתיו יש לה כתובה מנה, כ'קען דאך נישט טייטשן אם יש עדים שזינתה מעיקרא, ווייל איך זאג דאך אויב זינתה מעיקרא איז דאך א מקח טעות, און זי האט גארנישט. תריץ ואימא הכי פארענטפער אזוי.

צו יעצט האט זיך ארויסגעוויזן יש לה כתובה מנה, און לויט וועמען זאגט עס רבא יש לה כתובה מנה? לויט ר' מאיר'ן קען איך דאך נישט זאגן, ווייל לויט ר' מאיר'ן אויב ס'איז א מקח טעות דארף דאך גארנישט נישט זיין, און אויב ס'איז נישט קיין מקח טעות דארף דאך זיין מאתים, און וואס זשע זאגט רבא זאגט מנה, דארף איך דאך זאגן אז דאס גייט אליבא דרבנן, און ער האלט אז ס'איז נישט קיין מקח טעות, אז די רבנן האלטן בין הכיר בה בין לא הכיר בה, איז די כתובה מנה, ורבא הוא דאמר לרבנן לא הכיר בה ולא כלום, וואס זשע זאגט ער יעצט נמצאת, נמצאת מיינט דאך לא הכיר בה, אלא שמע מינה איז פון דעם א ראיה הדר ביה רבא רבא האט חרטה געהאט מההיא טייטש איך יעצט מההיא פון דער זאך וואס כ'האב פריער פאר אונז געזאגט דא אונזער זאך האט ער חרטה געהאט רש"י תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט כנסה ראשון דער ערשטער מאן האט גענומען די פרוי לשם נישואין פאר נישואין, ס'איז שוין געווען ווי מען זאגט כניסה לחופה, ויש לה עדים, ס'איז דא עדות שלא נסתרה אז ער האט זיך נישט מייחד געווען מיט דעם מאן, אי נמי נסתרה, אפילו די עדות זאגן נסתרה, אבער ולא שהתה כדי ביאה, נאכער האט זי חתונה געהאט צו א צווייטן. איז דער דין, אין השני יכול לטעון טענת בתולים, דא איז א חידוש, כאטש אז ס'איז דא עדות שלא נסתרה, קען דער צווייטער נישט טענה'ן, עס איז א מקח טעות, ווייל איך האב געמיינט אז דו ביסט א בתולה, קען ער דאס נישט זאגן, שרייט קאנסט הערשן, ווייל ווייל ער אויב איך זאג קאנסט הערשן דארף ער אננעמען מסתמא ניבעלע, איי ס'איז דאך דא עדות קען איך זאגן זאגט שוין תוספות אויף דעם א סברא, ווייל ער זאגט אז זיי זאגן נאר לשבח אומרים כן, דאס איז די טייטש.